משיחת מוצאי זאת חנוכה תשמ א. אז ער זאגט אין קריאת שמע שעל המיטה אז בידך אפקיד רוחי, דארף ער זיך אפקיד רוחי דערציילן וואס אין דעם פיקדון טוט זיך און וואס אין פיקדון געפינט זיך, וואס דאס הענגט זיך אפ פון פעולתו ומעשיו במשך היום שלפני זה. וואס על דרך זה איז דער חשבון צדק פון זאת חנוכה, וואס דאס איז דאך כולל אין זיך כל ימי חנוכה, ווי מען זאגט זיך אויכעט אין קריאת התורה פון זאת חנוכה, דעם סך הכל פון די אלע ימים שלפני זה, וואס דעמאלט האט מען געלערנט פון יום ראשון און פון יום שני וכו', איז מען זיי אלץ כולל אין דעם סך הכל.

וואס דערפאר איז דאך א זמן מתאים, אז א זמן, א משך זמן, לפני וואס ער גייט מאכן דעם חשבון פון קריאת שמע שעל המיטה פון זאת חנוכה, זאל ער אויכעט נאכאמאל זיך איבערטראכטן וואס האט זיך געטאן אין זאת חנוכה. און וואס האט זיך געטאן אין די ימים וואס לפני זה פון חנוכה וואס זענען אלע נכלל אין זאת חנוכה? זעלבסט פארשטענדליך אויכעט איז דאס אויכעט אבער שליסט דאס ניט אויס און ס'איז אויכעט כולל דעם חשבון צדק פון די שעות פון ימ כאטש, פון דעם טאג וואס קומט נאך זאת חנוכה די עטליכע שעה, אבער אף על פי כן זענען זיי דאך פשוט בכמות ווייניגער ווי די שעות וואס זענען פון זאת חנוכה, על אחת כמה וכמה ווי אין זיי איז אויכעט נכלל די שבעה ימים שבעת ימי חנוכה שלפני זה ווי מען זעט עס פון די קריאת התורה. ובפשטות מען וויל זיך אין יעדער ענין ארויסנעמען א זאך וואס איז נוגע למעשה בפועל, און וואס איז נוגע למעשה בפועל ניט נאר צו יחידי סגולה, נאר אפילו צו חוטב עציך ושואב מימיך, ובלשון הרגיל בשנה זו צו אנשים און צו נשים און צו טף, ביז אפילו צו קטני קטנים, איז האט מען נאך איצטער די עטליכע שעה וואס מען דארף זיי אויסנוצן על מנת אויף למלאות אויף צו דערגענצן, אויב מ'האט עפעס געדארפט טון נאך בעסער ווי מען האט עס געטון במשך פון די שעות פון זאת חנוכה, במשך אפילו פון די טעג פון די זיבן טעג חנוכה שלפני זה. אט דא די עניינים וואס מען קען זיי אויפטון בפועל במשך שעות אלו, אדער על כל פנים אננעמען במשך שעות אלו וואס זיי זיינען זיך עת רצון, וויבאלד אז מען האט זיי געגעבן אויכעט אלס הכנה צו דעם חשבון צדק פון ימי חנוכה, איז אט דאס גופא א ראיה אז דאס אן עת רצון און אן עת הכושר. מתאים לזה, אויף אנצונעמען החלטות טובות אין די אלע עניינים וואס מען האט געדארפט אויפטון במשך ימי חנוכה, און וואס זיכער האט יעדער געטון כדבעי, אבער צו גוט איז דאך קיין שיעור ניטא, וויבאלד אז ס'איז פארבונדן מיט מקור הטוב, וואס דאס איז דער אייבערשטער וואס ער איז דער אין סוף האמיתי, וממנו נמצאו כל הנמצאות, הכל הנמצאים איז אלע ענייני טוב שלמטה נעמען זיך פון דעם מקור וואס ער איז בין אין סוף, איז דערפון פארשטאנדיג אז ער קען נאך להעלות בקדש נאך מער וויפיל ער האט געטאן כדבעי אין ענייני ימי חנוכה שלפני זה. על ידי החלטות טובות וואס מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, און ווי גערעדט אמאל בארוכה ומיוסד אויף ווי דער אלטער רבי טייטשט דאס אפ אז מען מוז האבן דערנאך א מעשה, און נאר דעמאלט איז שייך צו זאגן אז מצרפה אז ס'איז דא אי א מחשבה אי א מעשה, און ווי גערעדט אמאל בארוכה זאגט מען איז מען דא מקדים צו די אלע זאכן אז דאס איז הקדוש ברוך הוא, איז הקדוש ברוך הוא קען מען אויכעט טייטשן ניט נאר וואס ער איז מצרף די מחשבה וואס ווערט אינגאנצן על ידי אתערותא דלתתא מיט די מעשה וואס איז אינגאנצן על ידי התערותא דליתתא, נאר ער איז אויכעט מסייע. אז ס'זאל אנקומען און זאל אראפקומען און זאל זיין בשלימות די מעשה בפועל, אף על פי וואס במקצת על כל פנים וועט עס זיין אויכעט על ידי מעשה ידי אדם באתערותא דלתתא, און דערויף איז אבער דא די הקדוש ברוך הוא עוזרו מערער וויפיל ס'דא אין יעדער אתערותא דלתתא, וויבאלד אז דא קומט צו נאך א ענין, אז די מעשה טוט אויף ניט נאר מצד די מעשה אליין, במילא איז אויכעט דער עזר מלמעלה מצד דער מעשה אליין, נאר דא קומט צו אויכעט וואס דורך אז ס'וועט קומען די מעשה וועט זיך אויכעט פועל זיין א עילוי אין דער מחשבה אז זי וועט ווערן א מחשבה צוזאמען מיט די מעשה איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז דער עזר איז אסאך א גרעסערער, וויבאלד אז ס'דארף זיך אויפטון א גרעסערער ענין. וואס בנוגע לפעול, אז די התוועדות יהי רצון אז דאס זאל פעול זיין, אז מ'זאל נאכאמאל איבערטראכטן און אין אן אופן פון א חשבון צדק אין די אלע פעולות און די אלע החלטות טובות ברוח פון ימי חנוכה וואס מען האט אויפגעטון און מחליט געווען אין זאת חנוכה און אין די טעג פון חנוכה שלפני זה, על מנת אויף להעלות בקודש ככל האפשר, על אחת כמה וכמה אויף להשלים, אויב מען דארף נאך עפעס דערגענצן, אדער להשלים אויכעט פון לשון שלימות, און בשעת מען טוט עס מתוך שמחה וטוב לבב, וואס שמחה איז דאך פורץ גדר, איז אט א דעמאלט האט מען א מיעוט בכמות אין זמן, איז דאס כולל אין זיך א ריבוי באיכות. אז אף על פי וואס ס'מער ניט וואס א פאר שעה, האט דאס אין, קאן דאס אין זיך כולל זיין און האט אין זיך די מעגליכקייט אף להשלים אין ביידע טייטשן דערויף, דערגענצן און אויכעט אריינברענגען שלימות, אין די ריבוי שעות בערך זה פון זאת חנוכה, און פון כל ימי החנוכה שלפני זה, און זאל זיין פון אט דער שלימות צו די שלימות העולם כולו, וואס זי וועט זיך קומען ווען דער פון די שמונה נסיכים, וואס דאס איז דאך איינער פון זיי, מלכה משיחא, וועט בקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצינו, ויבנה בית המקדש במקומו, ויורה וילמד תורה את כל העם כולו, תורת משיח, וואס דאס איז דער ענין השמן שבתורה במהרה בימינו ממש.